ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני ואל יחר אפך בעבדך די פתיחה פון די יהודה'ס שמועס וואס ער זאגט דא פאר יוסף איז משמע אז ער וויל דא זאגן עפעס א שארפע זאך אז איך גיי צו צו א מענטש איך זאג אים טו מיך א טובה הער מיך אויס איך בעט דיך זיי נישט ברוגז כ'בין דיר זייער מכבד, אבער איך האב דיך דאך עפעס צו זאגן, לכאורה עברי טייטש כי כמוך כפרעה. טייטש אז ביז יעצט האבן זיי געשמועסט אין איין לעוועל, אין א פשוט'ע נארמאל. ס'איז דא א שמועס ווער זאל זיין די עבד, זאל דער זיין די עבד, זאל יענער זיין די עבד, האבן זיי יא גע'גנב'עט, האבן זיי נישט גע'גנב'עט, מה נדבר, מה נצטדק. דא מיט אמאל זאגט יהודה ער זעהט אז דער שמועס אויף די לעוועל די גאנצע שמועס אויף אויפן לעוועל וואס מ'האט גערעדט יעצט גייט נישט עס איז סטאק יוסף לאזט זיך נישט זאגט ער מאכט ער אזויווי א הגשה הגשה מיינט אלעמאל מ'גייט אריין אזוי ווי ס'מאכט זיך אמאל האב איך א נעגאושיעשן מיט א מענטש און באריכות מ'זעהט אז ס'קומט אין ערגעץ נישט אן זאגט מען מיין טייערע ברודער לאמיר גיין אין א ווינקל לאמיר שמועסן אביסל און מען זעט טאקע אזוי ווי די מפרשים און די מדרשים האבן פארשטאנען אז די עברי טייטש ויגש אליו יהודה טייטש ביז יעצט האבן זיי גערעדט אזוי ברבים מען גערעדט אזוי אלע ברידער צוזאמען הגם יהודה שטייט שוין פריער האט גערעדט אבער פארדעם אפשר נישט זיי רעדן זיי נאר צוזאמען יעדער איינער מיטאמאל יהודה צוגעגאנגען און אזוי ווי די גמרא די מדרשים זאגן די שבטים זאגן מלכים דיינים מדיינים אלו מיט אלו וואס האבן אונז זיך אריינצומישן דא טוט זיך די צוויי גרויסע מלכים זיי שמועסן זיך צווישן זיך, אין אנדערע ווערטער, דא האט יהודה אריינגעגאנגען אין א צווייטע לעוועל, אזוי ווי איך זאג פאר א מענטש, לאמיר לאמיר רעדן צווישן מיך און דיך, לאמיר, דאס הייסט אמאל איז ממש מען גייט אריין אין א צווייטע צימער, אמאל אפילו נישט, ס'מיינט איך וויל רעדן אין א, איך וויל רעדן מיט א אנדערע לעוועל פון דיך, איך וויל רעדן מיט א מער מער אפן, לאמיר כאילו לאמיר אויפהערן שפילן א געוויסע געים, טו מיר א טובה זיי מוחל, הער דאס וואס אונז רעדן, און איך פארשטיי זייער גוט וואס אונז האבן ביז יעצט גערעדט, דארט אונז זענען געבליבן ביי א סטעיל מעיט, נישט אנגעקומען ערגעץ נישט, לאמיר נו. די שטיקל, די שטיקל פסוק האט זייער פאראינטערעסירט פאר די חכמי המדרש, פאר די חכמי הזוהר, וואס גייט דא פאר? באמת אזוי ווי אין אלע אנדערע פרשיות, אונז רעדן אסאך פון דעם, ווי די התחלות פון די פרשיות, די פלאץ ווי די פרשה הייבט זיך אן, איז אביסל ארביטרערי. איינער האט מיר געזאגט בשם א געוויסער רב וואס לערנט פשוטו של מקרא זאגט ער מיינט אז די גבאי האט עס געמאכט אסאך מאל נישט אלעמאל פארשטייט מען קלאר וואס פארוואס זאל עס זיך אנהייבן ס'איז טאקע דאך נאר א מנהג ווי די פרשה הייבט זיך אן אבער לפחות אונזער וועג פון התבוננות איז עס אלעמאל וויכטיג צו טראכטן וועגן דעם ווייל ס'מיינט דאך א אמת'דיגע זאך וואס ס'מיינט איז כל העולם כולו כל התורה כולה קען מען דאך צעטיילן אין אנהייבן פון זייער אסאך פלעצער קען עס צוטיילן איז דאך בהכרח א מענטש איז דאך נישט האט דאך נישט קיין מח האט דאך נישט קיין זכרון אין סוף ער מוז דאך אנהייבן ווי אונז האלטן מוז דאך מאכן א עפעס א סטארט מוז דאך ערגעץ ערגעץ מוז דאך די פרשה זיך אנהייבן און אוואדע קען מען קוקן ברייטער און די מעשה פון יוסף איז באמת זייער א לאנגע מעשה און דא שטייט מען אינמיטן מען דארף קענען ארויסהאבן וואס איז געווען די שאלה פאר דעם וואס איז די תירוץ דא אויף דעם וואסערע סטעפ פון די מעשה האלט מען? מען קען דאך טראכטן פון די מעשה, מען קען עס צעטיילן אסאך וועגן און מען קען עס מרחיב זיין זייער אסאך, מען קען זיך טראכטן פון דעם וואס דא זענען די ברידער אין א געוויסע לחץ צווישן זיי מיט יוסף, דא עפעס א מען געט דרייט זיך איין קליינע מעשה, יא, מען קען קוקן אביסל ברייטער זאגן. דא איז דא א גרעסערע מעשה וואס יוסף פרובירט אנצוקומען צו התוודע יוסף אל אחיו ער וויל ער שפילט מיט זיי א גאנץ א לענגערע געים אבער זיי האבן דאך נישט געוואוסט ביי זיי איז דאך געווען א קליינע געים עס איז שוין צוויי הסתכלות'ן צוויי ווי גרויס די מעשה איז מ'קען קוקן אביסל ווייטער און טראכטן אז דאס איז אלץ א מעשה פון ווי די יוסף ואחיו האבן מ'רעדט דאך ביי ספר בראשית די ספר פון די אבות יוסף און זיינע ברידער זיי זענען די נעקסטע סטעפ די נעקסטע לעוועל פון די אבות וואס געשעהט צווישן זיי מ'קען טראכטן אפילו ווייטער אז די מעשה גייט אפילו באמת ביז ספר שמות די ענין פון די גלות מצרים וואס הייבט זיך אן וואס דאס איז די גלות נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים דאס איז דאך די התחלה פון די גאנצע מעשה און מען דארף דאך זייער גוט פארשטיין ווי אזוי עס ארבעט צוזאמען די אלע זאכן ס'איז נישט נישט אזוי גרינג ווי מ'זאגט מען לערנט אלץ אין חדר און יעדער איינער ווייסט יאסעלע וועגן דעם ווי אזוי ארבעט דאס וואס מורא'דיג א פלא דבר פלא ס'איז דא א ענין פון גלות ווי אזוי עס איז געשען ווי אזוי עס איז אנגעקומען און. וואס האט גורם געווען פון דעם די גאנצע אריכות הימים, און ווי שטעלט זיך אריין די גאנצע אריכות המעשה, די קינדער פון יוסף, און די גאנצע שפיל וואס ער מאכט דא, ס'איז מורא'דיג שווער, ס'איז מורא'דיג א, איך וויל נישט זאגן די ווארט שווער, ס'איז מורא'דיג מסקרן, ס'מאכט מורא'דיג קיוריעס, צו וועלן אביסל ווי מען קען זיך אנשטעלן, מען שטעלט זיך אפ אין איין פלאץ און מען פרובירט זען ווי מען קען פארברייטערן פון דעם די קוק, מען קען אוודאי טראכטן אז גייט צוריק צו ששת ימי בראשית, אזוי ווי אלעס גייט צוריק צו ששת ימי בראשית, וואס ס'איז דארט געווען עפעס א זאך וואס האט גורם געווען די גאנצע מעשה וואס אפשר דאס איז די זעלבע זאך וואס איז גורם די גלות און אוודאי די זוהר הקדוש בכלל ברענגט אלעס צוריק ביז די ערשטע שורש וואס ער קען די ערשטע שורש אין די תורה איז ווי ס'שטייט אין ספר בראשית ספר בראשית לערנען איז די זיבן טעג די ששת ימי בראשית. וואס על פי זוהר איז דאך נישט דאס די זיבן טעג בראשית איז שוין נישט די ערשטע זיבן טעג, ס'איז דאך דא ששת ימים עשה הוי' את השמים ואת הארץ וואס ס'מיינט ווי דער רמב"ן לערנט אז אין שמי השמים איז דא זיבן ספירות זיבן מידות זיבן גילויים זיבן וועגן פון זעהן גאט וואס פון דא הייבט זיך באמת אן די גאנצע מעשה אלעס וואס אונז רעדן איז א השתלשלות א הופעה א וועג ווי אזוי די ספירות פירן זיך און וויאזוי מען קען אנקומען צו די ספירות, וויאזוי מען קען אנקומען צו פארשטיין גאט. און אסאך מאל אפילו ס'זעט אויס זייער ווייט, דא, מיר האבן גערעדט פון דעם אפאר וואכן צוריק, אדער לעצטע וואך, פון גיין זייער ווייט, קען זיין אז אפילו פשוט'ער צו אנהייבן פון דארט, און פון דעם וועט מען זען אז דא איז אוודאי איין פרט, איין הופעה, איין קעיס, פון די גרויסע מעשה וואס געשעט פון מימות עולם. כ'וויל כדרכי אנהייבן מיט א הערה, נקודה, אין די פשט. וואס זעט מיר אויס אזא חידוש, און אז מ'קען אויף דעם תולה זיין, מ'קען זען וויאזוי דאס קומט אן צו די סוד וואס אונז ווילן אנקומען.

אבער באמת מען זעהט טאקע ווי ער נוצט די שם שמים אבער מען דארף זייער גוט מדייק זיין ווי ס'שטייט איין די שם שמים און איך הייב אן אין די מעשה וואס אונז האבן געלערנט אין די די שטיקל וואס שטייט דא איז זייער אינטערעסאנט צו זעהן צוויי אנדערע אדער דריי אנדערע וועגן וויאזוי די שם שמים איז חל און וויאזוי וויאזוי ס'איז פועל אין די מעשה אין אנדערע ווערטער לאמיר זעהן לאמיר אביסל קען איך שוין זעהן אפילו שיינער מ'קען לאמיר קען אנהייבן פון די אנהייב ווי די ברידער קומען אן די פריערדיגע וואכ'ס פרשה די ברידער קומען אן צו צו יוסף'ס שטוב און יעקב לכאורה ס'שטייט נישט ברשות השם אינטערעסאנט ווייל דאס איז ווען מ'טראכט פון די ענין פון רעב אברהם אבינו איז ארום געגאנגען צו מצרים איז געווען א רעב און רמב"ן האט קריטיק אויף אים יצחק האט געוואלט גיין האט די אייבערשטער געזאגט ער זאל נישט גיין די ערשטע מאל לפחות ווען יעקב אבינו האט געוואלט גיין און געטראכט פון גיין איז ער נישט געפרעגט פאר קיין שאלה פאר די אייבערשטער ער זאגט שובו שברו לנו גייט נישט האבן גענוג צו עסן ונחיה ולא נמות ס'איז א פשוט'ע פראקטישע חשבון ער שיקט די ברידער צו גיין און די שבטים צו גיין ברענגען פון מצרים. און גלייך ווי זיי קומען אן, קומט יוסף מיט זיין טענה, מרגלים אתם, מ'דארף פארשטיין וואס די טענה מיינט, און זייער תשובה פאר די טענה, וויאזוי מ'זאל עס פארשטיין, אפשר קען מען עס פארשטיין אפשר סאם האו על פי פשט, ס'איז נישט סתם געטראפן א טענה, עס הייסט דאס אז עס קומען א גאנצע חברה, עפעס אזוי, עפעס מאדנע, איר זענט אנגעקומען איינער אליינס, דארף מען מסביר זיין פארוואס זיי קומען אזוי. גאנצע צען מענטשן, ס'מוז זיין א גאנצע זאך. זאגן זיי ניין, אונז האבן א טאטע אין ארץ כנען, וועגן דעם אונז זענען אלע בני איש, בני איש אחד אנחנו, אונז זענען פשוט געקומען, זענען נישט געקומען מיט קיין בייזוויליגע כוונות, זיי זענען געקומען און פשוט צו ברענגען צו עסן פאר אונזער שטוב. זאגט יוסף, אזא לשון: איך זאג דיך ענק זענען מרגלים. בזאת תבחנו, חי פרעה! אינטערעסאנט אז דא קומט אריין חי פרעה, מ'זעט שפעטער טראכט ער פון פרעה. חי פרעה, אז ענק זענען מרגלים און די איינציגסטע וועג אונז קענען, ער שווערט, ער שווערט נישט בשם השם, ער שווערט בשם פרעה. אויב ענק קענען זען. ברענגען ענקער קליינער ברודער דעמאלטס וועט ענק אויפווייזן אז ס'איז נישט. און די ברידער, זיי ברענגען דא אריין עפעס א ענין וואס מ'קען עס רופן לכאורה שם השם, זיי זאגן אבל אשמים אנחנו, אז דא איז דא עפעס א ענין די אייבערשטער דאס מאכט דאס, ס'זעט אויס אז דער מענטש מאכט עס ווייל די אייבערשטער מאכט עס, אונז זענען שולדיג אויף אונזער ברודער, איז דאס איז דא איז נישט דא בכלל, מ'זעט נישט דערמאנט שם השם באופן גלוי, אפילו יוסף שווערט אין נאמען פון פרעה. די ברידער זאגן טאקע אבל אשמים אנחנו זאגן נישט על כן הביא ה' עלינו הצרה הזאת על כן באה עלינו הצרה הזאת אינטערעסאנטע דיוק וואס מ'דארף מ'דארף עומד זיין. יעצט זיי קומען אן און צוריק צו יעקב.

דארף פארשטיין וואס דאס טוט דא, ס'איז זייער א וויכטיגע שלב פון די מעשה. און די צווייטע מאל קומט אריין די שם השם, יעקב זאגט ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש, דאס הייסט די אל שדי וואס איז הנראה אלי בלוז, יא די זעלבע אל שדי, עס שטייט אפשר נישט די ווארט אל שדי דארט, וואס ער האט, ער איז דער וואס יעקב האט מיט אים א שמועס כסדר ווען ער גייט ארויס פון ארץ ישראל, ווען ער קומט אריין אין ארץ ישראל, שיקט ער מיט א ברכה יעקב פון די אל שדי. זאל אים טאקע איז לענגער צייט טאקע העלפן איז שוין שוין געווארן אביסל מער ס'איז שוין מער ענליך ווי אזוי צו ווי אזוי יצחק און יעקב שפעטער איז גייט גייט אראפ קיין מצרים נישט סתם נאר מיט א מיט א ברכה מיט א ליווי פון שם השם פון שם שקי יעצט אינטערעסאנטע זאך איז געשעהן אינצווישן נאך א נאך עפעס א חלק פון די עלילה וואס מ'דארף ארויסהאבן על פי וואס גייט דא באמת פאר. דאס איז אז יוסף משום מה האט מחליט געווען אז איין וועג זיי צו טשעפענען איז אריינצולייגן די געלט אין זייער כסף איש בפי אמתחתו. הייסט כאילו זיי האבן פארשטאנען אז ער וויל זיי באשולדיגן אז זיי זענען גנבים, זיי האבן געטראפן עפעס א טריק צו נעמען די געלט און צו נעמען די די תבואה אן צאלן. און זיי, זיי, דאס איז געווען דאס איינע פון די סיבות וואס האבן מורא'דיג מורא געהאט, זיי האבן פארשטאנען אז עפעס א, עפעס טוט זיך אן, וייראו, און למעשה זיי קומען צוריק ברענגען זיי נאך געלט, און זיי גייען גלייך צו די איש, זיי זאגן אים, נעם צוריק די געלט, און דא מיט אמאל די ערשטע דערמאנט שם השם, פלא מעשה פלא, דער וואס זאגט ער ווייסט דאך די אמת, יא, דער ויאמר שלום לכם אל תיראו, אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם, זאג וואס דו האסט אין אנדערע ווערטער, איך וויל פארשטיין אזוי, דער אלהים, דער ערשטער אלהיכם ואלהי אביכם, דער שם אלהים וואס ער נוצט דא, א געוויסע זין א שפיל, ער ווייסט דאך אז נישט די גאט, נישט די אייבערשטער האט עס אריין געלייגט נאר ער האט עס אריין געלייגט, יא ווער האט אריין געלייגט די געלט אין זייער אין זייער אין זייער אין זייער אין זייערע בעגס, ער האט עס אליינס געלייגט כדי צו מאכן די שפיל, אבער עס איז דאך דא אזא מין סדר, עס איז דא א היכי, וואס הייסט וואס הייסט די אייבערשטער אמאל אמאל טוט די אייבערשטער אויך זאכן, און זיי זאגן ס'איז נישט מיך, ס'איז נישט ס'איז נישט איך זאג נישט חס ושלום ענק איך וויל נישט זאגן ענק האבן עס גע'גנב'עט, ענק האבן עס געטראפן און די מפרשים זענען מסביר, ס'מאכט זיך אמאל א מענטש טרעפט א מציאה, קען געלונגען. די אייבערשטער האט געוואלט עס תולה זיין טריק און די אייבערשטער האט עס געטוהן סאיז ער נוצט כאילו די שם השם שם אלוהים אויף א די אמונה וואס מ'האט טאקע אז ס'איז א אמת'דיג אז אמאל איז דא אזא זאך אז א מענטש טרעפט א מציאה וואס קען ער זאגן די אייבערשטער געהאט די אייבערשטער האט מיך געגעבן א מציאה סייעתא דשמיא און דאס איז א חלק פון די שפיל דארף מען עס ארויסהאבן. אויך טאקע אינטערעסאנט די רגע וואס יוסף זעט בנימין זאגט ער קומט ארויס נאכאמאל אלהים יחנך בני ער בענטשט אים געבט אים א ברכה אדער א איחול ווינטשט אים בשם השם. יעצט קומען אונז אן צוריק צו די פלאץ ווי ס'האט זיך צובראכן די דראמא די צרה וואס אונז האבן פרשת ויגש און פרשת ויגש פרובירט צו סאלוון דא דא דארף מען גיין צו עפעס א נייע ויגש דאס צו סאלוון און מ'האט געמאכט נאכאמאל די שפיל מיט די גביע מיט די געלט און און יהודה זאגט אזוי, מה נאמר לאדוני מה נדבר מה נצטדק, ביסט גערעכט, האלהים מצא את עוון עבדיך, רש"י מוטשעט זיך, וואס איז דעי אלהים, וואס טוט, וואס טוט ער דא? איך, אונז האבן זיך גע'גנב'עט, יא? אנדערע ווערטער, איך מיין אז די, אפשר על פי פשט קען זיין, דער איז דער גאט, דער זעלבער גאט וואס האט, וואס האט אריינגעלייגט די געלט, יהודה האט פארשטאנען אז דא שפילט מען עפעס א געים. דו ווילסט רעדן וועגן אלהים? האלהים מצא את עון עבדיך, ווייסט וואס, אונז זאלן אלע זיין עבדים, און אזוי וועט ער לפחות מקיים זיין זיין ערבות אז ער אז ער אז ער לאזט נישט בנימין דארט אליינס אז ער וועט ער לאזט אים נישט איבער. און וואס זאגט יוסף? חלילה לי מעשות כדבר הזה. יא, איך טוה נישט אזעלכע זאכן. און בעצם האט געזאגט שוין פריער אז אזא סארט זאך, זאת עשו וחיו, את האלהים אני ירא, יא, דאס איז ווייטער די אלהים פון וואס יוסף, בשם וואס יוסף רעדט כסדר. ס'דא א געזעץ, פארוואס זאגסטו, פארוואס מאכסטו אזעלכע מעשות, פארוואס מאכסטו אזעלכע, דאס איז דער בשם אלהים, אזוי אזוי איז מבטל למעלה, אזוי איז מבטל למטה, אלהים הייסט דאך א שופט, זאגט ס'דא א געזעץ, ס'דא, ס'דא א סדר הבריאה, ס'דא א סדר, מ'קען נישט, און איך אלץ, איך אלץ גיי מיט די סדר, איך בין א ירא אלהים, איך וויל נישט קיין, נישט קיין חברה מאן, נישט קיין מעשות.

יעצט אויף דעם קומט יהודה און ער זאגט ער רופט ער רופט ארויס זיין זיין שפיל ער זאגט איך פארשטיי גאנץ איך קען זייער גוט די שפיל פון די פון די אלהים די אלהים לייגט אריין מטמון'ס און די אלהים משם בשמו דארף מען מאכן די גאנצע שפיל. לאמיר צוריק גיין צו פרעה א מינוט, כי כמוך כפרעה, ער האט דאך געזאגט חי פרעה כי מרגלים אתם. לאמיר צוריק גיין צו די אנהייב פון די מעשה. און לאמיר פארשטיין וויאזוי האט זיך אנגעהויבן די גאנצע מעשה. און למעשה די עיקר חידוש וואס יהודה זאגט דא, איז די זאך אז ס'איז דא דא א טאטע, ס'איז דא דא א אלטע טאטע. אונז האבן גערעדט פון די מדה וועגן די אלטע טאטע, דאס האט נישט מיט קיין גאט, דאס האט נישט מיט קיין געזעץ, כ'רעד נישט נישט קיין גאט, א אנדערע סארט גאט וועט אנקומען, עס האט נישט מיט עפעס א געזעץ, נישטא קיין אלהים, עפעס א עפעס א עפעס א אלעס אלעס טוט די אייבערשטער און אלעס איז דא א סדר, אלעס מיט א מיט א אויסגערעכענטע סדר, עס קען נישט מ'קען נישט גיין מחוץ לגבול, מ'קען נישט מאכן קיין רחמים, מ'קען נישט שפילן קיין געימס, עס איז אזוי און אזוי ווי עס איז. זאגט יהודה וואס דארף דאך פארשטיין די מעשה ווען מען וואלט ווען מ'וואלט אמת'דיג געגאנגען מיט די אלהים וואלט דאך נישט געווען דא די גאנצע זאך נאר דער טאטע האט אונז שוין געזאגט אז אונז אונז קענען נישט ס'מאכט נישט קיין סענס ס'איז דא והורדתם את שיבתי ביגון שאולה ס'איז דא א אסון און אלהים איז דאך דער דער וואס קרהו אסון וואס הייסט קרהו אסון יעקב גלייבט גלייבט עפעס נישט אין השגחה פרטית קען קען עפעס יא ס'איז דא א סדר א טבע ס'קען זיין אז מ'גייט אין די וועג איך קען דיך נישט אריינלאזן אין אזא סכנה. אבער מצד שני וועט מען שטארבן פאר הונגער. און וואס האט יהודה געזאגט? יהודה זאגט קום איך האב געסאלווט די פראבלעם פאר מיין טאטע, און דו דארפסט פארשטיין ווי אזוי איך האב עס געסאלווט, און דארפסט פארשטיין דאס גייט גורם זיין אז דו זאלסט אפלאזן דיין שפיל פון די שם אלהים וואס דו שפילסט אין זיין נאמען כסדר. כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. וואס איז די טייטש פון די ערבות? וואס מיינט עס די. די ערבות די מוטשעט זיך די מדרש שרייבט אן דא בני אם ערבת לרעך איז נישט קיין וועג לעולם א מענטש זאל זיך מתרחק זיין פון ערבות ערבות איז דאך א וואס וואס אפילו ביסט סתם אזוי איך בין א ערב ווייל איינער זאל וואס דארף איך דארפן צאלן דארפסט דאך וויסן צו די קענסט צאלן ס'איז נישט קיין געים און דא וואס מיינט עס בכלל די ערבות וחטאתי לך כ'וועל זאגן וחטאתי וואס איז די טייטש פון די ערבות וואס איז די עברי טייטש און ווען מען קוקט אין מפרשי הפשט זאגן זיי אז עס איז פארקערט אז די גמרא זאגט טאקע מנין לערבות מן התורה קען מען אפשר דא האבען מען אין די גמרא אבער לערנט עס פון דא מען דארף שטעלען אפילו דארט אז די ערבות איז נישט די טייטש איך העל צאלען פאר דיך אזוי מען זאגט א ערב איך העל צאלען אויב יענער העט נישט צאלען דאס איז נישט דאס די עברי טייטש פון ערבות ערבות איז טייטש אזוי ווי עס שטייט עבדך ערב את הנער קען איך זאגען אויף ענגליש נעם ריספאנסעבילעטי. איך נעם אחריות, ס'איז על עלי, עלי קללתך בני, אזא סארט זאך, עלי, אויף מיר איז עס, וואס איז די טייטש? וואס איז דאס אנדערש פון וואס יהודה ראובן האט מציע געווען, ער האט אויך געגעבן אזויווי א ערב, שני בני תמית, איז דאס זעלבע, ס'איז א קלארערע ערבות ווי ראובן'ס ערבות, וואס יעקב זאגט ער איז א בכור שוטה, ס'איז נישט קיין וועג. יהודה זאגט א אנדערע סארט זאך, מ'דארף פארשטיין וואס ס'מיינט, ער זאגט נישט איך לייג ארויף א קאסט אויף דעם, ער זאגט נישט איך גיי טוהן לפי א געוויסע געזעץ, מ'וועט קוקן הלכות שומרים, שומר חינם דארף זיך מסמ דארף זיך מוטשען אזוי שטארק, שומר שכר דארף זיך מוטשען אזוי שטארק, איך וועל טוהן לויט וואס די געזעץ זאגט, לויט וואס די סדר איז, אזויפיל וועל איך טוהן, און אויב ס'וועט כראוי אויספאלן איז דאך נישט מיין שולד, א אונס, אונס רח אונס רחמנא פטרא, אונס איז אונס איז פטור, אפשר אפילו שומר שכר איז פטור פון א אונס, א אונס איז א אונס. דאס וואס איז מסביר איז מסביר יהודה דא און דאס איז געווען זיין ערבות ער האט געזאגט פאר פאר יעקב און דאס איז דער מנין לערבות אז דאס איז מכאן זכה יהודה למלכות דאס מיינט באמת די מלכות יהודה דאס מיינט באמת מלכות יוסף איז אפשר אנדערש אבער מלכות יהודה מיינט דאס ערבות מיינט איך וועל מאכן זיכער אז ס'געשעהט. עלי ס'איז מיין אחריות? ווי קען א בשר ודם נעמען אחריות? אויף דעם דארף מען הייסן איד, אויף דעם דארף מען האבן די סארט כח, די סארט כח אלוקי, א כח צו קענען זאגן איך נעם אחריות. אבער ס'דארף נישט אנקומען צו די כח אלוקי, על פי רוב ווען מ'רעדט זיך אויף בפועל ממש, ס'מיינט איך וועל טון אלעס, מיין דאגה, אזוי ווי ערב מיינט איך גיי נכנס תחתיו, איך גיי, איך בין אזוי ווי דיך. אנדערע ווערטער, ס'דא צוויי מענ, צוויי מענטש, וועגן ווי אזוי מענטשן קענען אננעמען א תפקיד, מען קען אננעמען א א שליחות, מען קען אננעמען א דזשאב. און עס איז, עס איז נישט, עס איז ראוי ס'איז, מען דארף וויסן קלאר ווען, ווען צו נעמען די, איך זאג נישט אז יעדע, אויף יעדע זאך דארף א מענטש נעמען א ערבות, לעולם יתרחק אדם מן הערבות. אויב איך נעם א נארמאלע דזשאב, איך ווייס, איך בין א שומר שכר, איך בין א פועל, איך האב א אחריות כך וכך, נישט מער און נישט ווייניגער, דאס איז, דאס איז נארמאל, מען דארף וויסן. אבער ווען א מענטש נעמט א אחריות, אזוי ווי יהודה, ווען ער זאגט, אנכי אערבנו. די טייטש פון דעם איז, דא איז נישט דא, ס'נישט קיין שאלה פון תירוצים, ס'נישט קיין שאלה צו איך האב א תירוץ, צו איך האב געטון מיין חובה, צו כ'האב, ער קען קומען צו יעקב נאך נאך נאך סוף פרשת וישב, ער קען זיכער קומען צו יעקב און זאגן, קוק, איך האב זיך געאפ, איך האב געגעבן, איך האב געאפערט פאר דעם מענטש אלעס וואס איך האב, איך האב געזאגט איך וועל, מיר אלע זיין עבדים, ס'האט נישט געהאלפן. עלו לשלום אל אביכם. איך האב עפעס א ברירה? כ'האב עפעס זאג מיך כ'האב עפעס נאך געקענט טוהן? און ער טוט טאקע נאך גארנישט, ס'איז נישט דא נאך גארנישט וואס מען קען טוהן, מען קען זיך נאכאמאל דינגען, מען האט דאך שוין געדינגען, מען קען נישט, מען קען טאקע נאך גארנישט טוהן. נאר וואס יהודה זאגט און ער פארציילט דאס און ער ברענגט ארויס א גאנץ אנדערע סארט וועלט, א גאנץ אנדערע סארט וועג פון קוקן אויף די וועלט, און וואס ער זאגט איז,

ס'איז נישט דא אמת'דיג א אז נישט, דאס איז די גאנצע ווארט פון די פון די תנאי, וחטאתי לאבי כל הימים וואס מיינט דאס? ס'מיינט נישט גארנישט, ס'מיינט איך בין האב א חיוב נצחי, א חיוב אין סופי, איך וועל מאכן בנימין צוריק קומען צו זיין טאטע. אויב מיר דארפן אויב מיר דארפן מאכן א מלחמה מיט מצרים, וועל מיר מאכן א מלחמה מיט מצרים, איינס איז מצרים, אבער דאס איז מיין, דאס האב איך זיך אונטער גענומען. און מיר דארפן מאכן תשובה און מיר דארפן, וואס מיר דארפן טון, ס'איז נישט נוגע וואס מיר דארפן, ס'איז נישט נוגע צו ס'איז מחייב, צו ס'איז נישט מחייב, צו ס'איז שטימט, צו ס'שטימט נישט, צו ס'איז די געזעץ, צו ס'איז נישט די געזעץ. דאס איז מיין רעספאנסעבילעטי, דאס איז די טייטש, איך בין נישט באזארגט צו ס'איז, כ'בין שולדיג, כ'בין נישט באזארגט צו איך דארף.

דא איז א שאלה איך על על אבי ואנא ריין עני איתי איך קען נישט פן אראה ברע אשר ימצא דא איז דא א אלטע איד א אלטע איד וואס ער גייט ומת ער גייט שטארבן ונפשו קשורה בנפשו דו ווילסט חוקר זיין צו די דין דיין גרויסע וויכטיגע הלכה אז א גנב דארף ווערן א עבד איז שטערקער פון נפשו קשורה בנפשו. נישט אפילו א שאלה פון חוקר זיין מיט חוקר און ברענגען א בית דין און שטעלן און חוקר זיין וואס ווער איז גערעכט אין די דין תורה. אויף א אנדערע אויף א פשוטערע וועג צו זאגן די גאנצע זאך איז צו זאגן מקשר זיין צו זייער אנדערע נקודה וואס זיי זענען מקושר זייער שטארק דאס הייסט מדת הרחמים. דאס מיינט דאס איז נישט מידת הדין, און דאס האט באמת יעקב געמיינט ווען ער האט געזאגט ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש. אבער מען דארף פארשטיין מידת רחמים איז נישט קיין סאפט מידה, דאס איז וואס איך וויל ארויסברענגען, וואס איך טו לכאורה צוויי נקודות דא, וואס זאגן אז איין זאך יעדער האט די גרעסטע שטארקייט, די גרעסטע אומץ, עס איז ממש

דאס טייטש זיין ערבות, דאס טייטש זיין מלכות, דאס פאר דעם איז ער א מלך, א מלך איז נישט א מענטש וואס איז דן, זייער וויכטיג, א מלך, א ריכטיגע מלך, איז נישט קיין מענטש וואס ער מאכט זיכער ווער ס'איז גערעכט, ווער ס'איז שולדיג אויף יעדע זאך. א מלך איז דער וואס צו ער איז שולדיג אדער נישט, צו ער האט אנגעהויבן די פייט אדער נישט, ער דארף מאכן, ס'איז זיין ריספאנסיביליטי אז ס'זאל ווערן גוטע זאכן. און דאס, די הבנה, די יסוד, דאס איז באמת מדת הרחמים. דאס איז נישט מידת הדין, מענטשן מיינען, אסאך מאל מיינט מען אז מידת הדין דאס איז א שטארקע א שטייפע מידה, ס'איז א מענלי מידה, יקוב הדין את ההר, ס'וועט זיין, ס'וועט אויספירן, און מידת הרחמים, דאס איז א ווייבערישע זאך, דאס איז פארשטייט ריכטיג, למשל אין קבלה שטייט אז די מידת הרחמים איז נמשל, ס'קומט ארויס פון מדריגה וואס הייסט די בארד, שערות הזקן, די דיקנא. און ס'שטייט אין די אידרא די זיק די דיקנא ווען ס'קוקט אויף א מענטש דיקנא האט שטייף שטייפע האר שערות הראש דאס איז ווייעכע ווייכער א בארד האט אזעלכע דיקע האר יא אמאל א מענטש וואס איז ממש דיק לפי הענין אבער ס'איז אלעמאל דיקער פון די פון די פון די קאפ און מ'זעהט טאקע אז א בארד איז זייער א מענלי זאך יא א פרוי האט נישט קיין בארד א פרוי האט האר אויפן קאפ אבער רוב פרויען לפחות האבן נישט קיין בערד. און די בארד איז די י"ג מידות פון רחמים, נישט די האר פון קאפ, האר פון קאפ איז א אנדערע נקודה, אנדערע מדריגה, אבער ווען עס רעדט די י"ג מידות של רחמים דארף מען האבן האר פון אהבה, עס דארף האבן א תוקף, וואס איז די תוקף? די תוקף איז ווייל מידת הרחמים בשרשו זאגט אז וואס מען האט זיך אונטערגענומען, וואס די כוונת הבריאה, וואס די מטרת העולם איז, וועט געשען איז נישט קיין שאלה פון ווער עס איז שולדיג, נישט קיין שאלה פון ווער איז גערעכט, דא קום איך צו די ערשטע זאך וואס די זוהר זאגט דא, הייבט אן, און דאס האבן מיר שוין געלערנט אין פרשת תולדות, זייער א ענליכע, זייער א ענליכע זאך, נאר דא שטייט עס אין אביסל א אנדערע קנייטש, די זוהר זאגט אסאך מאל די ענליכע זאכן, מ'הייבט אן פון די ענליכע זאכן, ער זאגט, ווען מ'האט אנגעהויבן צו באשאפן די וועלט, און אונז גייען צוריק צו ששת ימי בראשית, יעדן טאג, וואס הייסט יעדע ספירה האט געמאכט אירע איר זאך וואס זי דארף מאכן, דאס הייסט אייבערשטער האט באשאפן די וועלט בתורה בחכמה בורא עלמא, ס'איז דא לפי א סדר לפי א כלל לפי א יסוד יעדע זאך קומט ארויס פון זיין מקום, און ווען קומט אן די זעקסטע טאג און די אייבערשטער זאגט נעשה אדם ער וויל מאכן א מענטש, קומט די תורה, וואס מיינט די תורה? די תורה מיינט דאך דא צו זאגן די זעקסטע טאג, די די זעקסטע טאג אליינס. דאס הייסט דאס איז די תורה פון די מענטש דאס איז די ספירת היום השישי וואס הייסט די ספירת היסוד די ספירת הצדיק אין די זוהר די ספירה פון יוסף באמת און ער זאגט פאר די אייבערשטע און וואס מיינט עס ווען ער זאגט ער האט א טענה דער מענטש וואס דו גייסט באשאפן ער גייט זינדיגן איז דאס לכאורה א טענה כנגד נעשה אדם אזוי ווי ס'שטייט אין אנדערע פלעצער אז ס'געווען מלאכים געהאט דא א טענה מלאכים איז דאך נאר א משל דא ס'דא א טענה קעגן די נעשה אדם אז די אדם איז א זינדיגער מה אנוש כי תזכרנו עתיד למחטי קמך אבער טיפער מיינט דאס באמת און דער זוהר לייגט עס אראפ מיט א לאנגע מעשה וואס לויט ווי איך פארשטיי פון די רמ"ק איז א המשך צו די נקודה דא. אז מ'האט באשאפן די וועלט איז געקומען אלע אותיות התורה, ס'הייסט די אייבערשטער מאכט דאך די וועלט מיט אותיות, ס'הייסט ס'האט א מינינג, ס'האט א כוונה, יעדע זאך האט א געוויסע מהלך, א געוויסע זאך וואס גייט אויספירן. און מ'האט אנגעהויבן מיט די אות ת'. און די אייבערשטער זאגט ת' איז נישט קיין גוטע אות צו באשאפן די וועלט ווייל ת' שטייט ת' תחיה ת' תמות דארט ביי יחזקאל איז מרמז אויף שלעכטע זאכן און אזוי ווייטער יעדע אות האט געטראפן א תירוץ פארוואס ס'איז נישט גוט און די פרטים פון דעם שטייט דא אביסל און נאך מער אין די אנהייב פון זוהר אין הקדמת בראשית. און וואס איז די טייטש פון דעם? דאס איז די זעלבע זאך, דאס איז דען די שטיקלעך תורה וואס זאגן בעצם מ'זאל נישט באשאפן קיין מענטש, ווער מ'פארשטייט און מ'קען טראכטן אז די

טראכטן פון מדת הדין אדער בכלל אנדערע מדות, וואלט נישט אפילו די מדת הדין מיט דאס מיין איך נישט דא די גבורה די די שלעכטסקייט איך מיין די סדר וואס איך מיין איז ס'דא א וועג זונטאג איז אזוי מאנטאג איז אזוי דינסטאג איז אזוי ווער ס'איז האט אזא סארט נשמה דארף טון אזוי ווער ס'האט אזא סארט תכונה דארף טון אזוי ווער ס' ווען ס'וועט זיין אזא פאל דארף מען טון אזוי. דער דארף זיין א עבד, דער איז א גנב, דער איז א מרגל, סדר העולם, מידת הדין, דאס איז באופן כללי סדר העולם, די וועלט איז מוז האבן מידת הדין. אבער זאגט דער אייבערשטער דאס איז טאקע זייער גוטע אותיות, מען גייט זיי טאקע נוצן, אוודאי וועלן די אותיות עקזעסטירן, אז נישט ווען מען וואלט נישט באמת באשאפן די וועלט, ווען מען זאגט יא איך פארשטיי ווען מען די גאנצע זאך הייבט זיך אויף פון ווי מען הייבט אן, דאס הייסט ווער האט אזוי ווי א דין קדימה אין די בריאת עולם, אוודאי די וועלט האט מען באשאפן מיט אלע אותיות, אז נישט וואלט דאך נישט געווען די גאנצע וועלט, וואלט נישט געווען אלע אותיות. כ'מוז דאך האבן כ"ב אותיות די אלע אלע חלקים פון דער וועלט. אבער דאס וואס ס'מיינט דעם זאגן די תורה זאגט, דער מענטש גייט זינדיגן, אין אנדערע ווערטער די תורה פון די אות ת' און פון די אות ש' און פון די אות ק' און אזוי ווייטער. די תורה איז נישט קיין תורה וואס קען אויספירן, נישט קיין תורה, ס'איז א תורה וואס אזוי ווי ס'בלייבט סטאק סוף פרשת וישב, ס'קען נישט אנקומען ביז פרשת ויגש די תורה. יא, ביסט געווען, ביסט גערעכט. ניין, פארוואס און אמאל זעהסט, דו בעטסט דאך עפעס א פאני זאך, די זאל זיין די מ'זאל טוישן, מ'קען נישט טוישן, מ'קען נישט, איינס דער תכלית, נישט קיין זה חליפתי, ס'איז דא נישט קיין כפרות, יהודה זאל זיין אנשטאטס בנימין די קנעכט, ווער ס'האט געזינדיגט ער דארף זיין די קנעכט, הנפש החוטאת היא תמות, מורא'דיגע סדר, און וואס איז די פראבלעם מיט דעם? פון צד די תורה איז דאס גוט, אבער פאר די אייבערשטער איז דאס נישט גוט, די נעשה אדם וואס די אייבערשטער וויל איז נישט דער. ווייל דער אייבערשטער איז אזוי ווי יהודה דא, אז דער אייבערשטער זאגט הנער, עבדך ערב את הנער, איך האב געמאכט, איך בין דער וואס זאגט, ויאמר השם נעשה אדם, איך בין דער וואס זאגט נעשה אדם, און איך בין דער וואס זאגט דווקא די אדם וואס דו ווילסט נישט, וואס דו האסט טאף, די מענטש וויל איך מאכן, איך וויל נישט מאכן א מענטש על תנאי, דאס איז די גאנצע סוד פון קללת חכם על תנאי, וואו מ'הערט אפאר מאל, דער אייבערשטער מאכט נישט זאכן על תנאי.

אויב דו וועסט נישט מאריך אפיים זיין, א שאד, בעסער מאך נישט דעם מענטש. זאגט דער אייבערשטער אוודאי וכי לחינם הייס איך ארך אפיים, דאס הייסט ס'שטייט דאך אין די תורה איך בין ארך אפיים, דאך די טייטש, ווען ס'שטייט אין די תורה ס'איז ארך אפיים מ'דארף דאך עס ארויסהאבן, ס'שטייט אין די תורה ארך אפיים דאס הייסט כ'ברויך עס בעסער קלארער ארויסהאבן די פסוקים אבער די י"ג מידות של רחמים, ס'איז נישט די י"ג מידות של רחמים, ס'איז נישטא קיין י"ג מידות של דין, יא? הגם על פי פשט אין סוף מידות של רחמים איז דא אויך דין פון קנא נוקם פוקד עוון אבות און אזוי ווייטער אבער דאס איז נאך א שמועס אבער די עיקר לפחות עס הייבט אן פון מידת הרחמים יא ווען מ'רעדט ווער איז די אייבערשטער משה רבינו זאגט הראני את כבודך ווער ביסטו זאגט די אייבערשטער איך בין א רחום וחנון וארך אפיים און וואס מיינט עס אז איך בין א רחום וחנון וואס ער מיינט איז אז איך בין נישט נאר דער אויב אזוי איך בין נישט נאר דער גאט פון על תנאי איך בין נישט דער גאט פון אלהים מצא את עוון עבדיך איך בין נישט נאר דער גאט פון נו אשמים אנחנו על אחינו דאס איז דא אזא סארט חלק דאס איז דא אזא סארט חלק אבער ס'דא נאך נאך א חלק וואס איז טיפער פון דעם וואס איז פאר דעם וואס פון דעם האב איך געשאפן די וועלט איך האב געשאפן די וועלט במידת הרחמים.

איך האב אסאך צייט, יא, דער אייבערשטער האט אסאך צייט, א מענטש מידת הדין הייסט דאך יחר אפך, אדער אזוי ווי נו ווי שטייט דארט קוצר רוח יא, די היפך פון ארך אפיים איז קוצר רוח, אז ער האט נישט קיין צייט, ער רעגט זיך עס דארף זאל זיין געשען יעצט, א מענטש וויבאלד אויף די וועלט מוז מען מאכן עפעס א החלטה צום סוף, דער בית דין של מטה מוז מאכן א החלטה, מוז מען נעמען איינער זאל זיין דער עבד און איינער זאל זיין דער גנב און אזוי ווייטער, אבער דער אייבערשטער'ס פלאן איז דאך נישט אין צייט, דער אייבערשטער'ס פלאן איז איז לנצח נצחים, און ס'איז טייטש ארך אפיים, ס'איז זייער לאנג, זייער א לאנגע טיים פרעים, זייער א לאנגע סקעיל, אויף זייער א לאנגע טיים סקעיל זיינע פלענער, און וואס ס'מיינט טיפער פון די שאלה פון ווי סאך צייט ס'איז, אין אנדערע ווערטער, ס'וועט מוזן געשען סיי ווי אזוי, אין אנדערע ווערטער ער איז ריספאנסיבל פאר דעם.

און די ערבות וואס וואס יהודה איז מאריך אין דעם און זייער ווייניג מענטשן פארשטייען עס זייער ווייניג מענטשן ווייסן וויאזוי צו נוצן די רחמים דארף וויסן וויאזוי צו זאגן אזא סארט תפילה וואס ער זאגט הייבט פון דעם הייבט ער טאקע אן ואל יחר אפך בעבדך זעט אפשר אויס אז איך זאג עפעס א צודרייטע זאך וועט איך זיין ברוגז אבער דייקא דאס מיינט דאס איז די ואל יחר אפך דא קומט ארויס די מידה וואס הייסט אל יחר אפך וואס הייסט ארך אפים וואס הייסט איך ווער קיינמאל נישט ברוגז נישט שייך צו ווערן צו ווערן ברוגז כ'האב האלט זייער א לאנגע כ'האב א לאנגע ווי איינער זאגט די בעל החוטם מיינען וואס ווייל כ'האב די גרעסטע לענגסטע די היפך פון יחר אפך כ'האב נישט א קורצע נאז כ'האב א לענגסטע נאז נישט א לאנגע נאז מיינט אז כ'האב אלע צייט אין די וועלט. די די די התעוררות פון די פון די נקודה פון די מדריגה דאס האט גורם געווען פאר יוסף און יוסף דארף דא פארשטיין די אין די מדריגה פון יוסף אבער ווי ס'זעהט אויס לפחות אין די אין די לעוועל קען מען קען מען עס אזוי פארשטיין אז נישט כ'גיי נישט ס'איז דא עפעס א פראבלעם וואס כ'האב שוין לעצטע יאר געהאט און מוטשע זיך ווי אזוי ווער איז די יהודה און ווער איז די יוסף כ'מיין אז ס'איז נישט לכאורה קען מען עס נישט פארשטיין אויף אזא פשוט'ע וועג אז די מדריגה איז יוסף און די איז יהודה ווייל ס'וועט נישט שטימען מ'דארף פארשטיין אז ס'איז ס'איז דא כסדר די די יהודה

און מען טראכט אז די יהודה קומט אן צו יוסף אדער די יהודה קומט אן צו דאס הייסט ס'ווערט ס'ווערט אויסגעפירט די גאולה ווערט נסמך לתפילה ס'ווערט אויסגעפירט די די די מדריגה וואס אונז רופן דא די שכינה וואס אונז רופן דא די שכינה איז די טייטש די אתה הויה אבינו גואלנו מעולם שמך דאס הייסט דו האסט דיך אונטערגענומען, נישט אברהם אבינו האט געהאט א דיעל מיט דיך, נישט יעקב אבינו האט געהאט א דיעל מיט דיך, גארנישט, דו האסט דיך אונטערגענומען, דו וועסט מוזן עס מאכן געשען, נישט קיין חילוק צו עס איז שולדיג, צו דו האסט א תירוץ אז מען האט געזינדיגט, צו דו האסט נישט קיין תירוץ, דאס איז גורם אזא סארט זאך וואס הייסט לא יכול יוסף להתאפק, און דאס דארף מען זיך לערנען סיי די מידה פון.